אונז לערנען מיר היינט דריי הלכות, מען קען פארשטיין די שייכות פון די הלכות צו די סדר הדברים, די דריי הלכות זענען, די מצוה וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, די צווייטע מצוה איז די מצוה פון אשם וואס די חומש אדער אין לו גואל גייט עס צו די כהן, די דריטע איז די הלכה פון די סוטה. פשוט מיר האבן יעצט מסדר געווען די אלע מחנות, מחנה שכינה האבן מיר בעיקר געלערנט אין ספר ויקרא, יעצט האבן מיר געלערנט מחנה לוויה, מחנה ישראל, ארום און ארום, יעצט דארף מען לערנען ווער באלאנגט נישט אין קיין איינע פון די מחנות, א צרוע א זב א טמא מת, די אלע דארפן בל נ ארויס גיין פון פשטות פון אלע מחנות, ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם אפילו די מחנה ישראל בפשטות דארף ארויס גיין די מענטשן אזוי האבן זיי טאקע געטוהן, דאס הייסט נאכדעם וואס מען האט אלעס מסדר געווען ס'איז חל געווען כאילו די קדושת מחנה, דארף מען משלח זיין די טמאים און דאס איז פשוט. יעצט זענען דא צוויי אינטערעסאנטע הלכות איך וויל זיי פארשטיין, אז דאס זענען נאך זאכן ווי פשט איז די משכן האט דאך אזוי בין אדם למקום, ס'דא די עבודה, די משכן, די אלע ענינים וואס אונז האבן געלערנט, יעצט ס'איז דא חטאת האדם אזוי ווי ס'הייבט אן איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם, אמאל מאכט זיך, ס'דא צוויי עיקר סארט פון חטאת אדם, איינס א מענטש האט א סכסוך ממון בין אדם לחבירו, די צווייטע קען זיין א סכסוך בין איש לאשתו. יעצט דא לערנען אונז אז חוץ פון דעם וואס די משכן טוט אויף די קרבנות מיט אלע אנדערע זאכן וואס עס טוט אויף, טוט עס אויכעט אויף צווישן אין סכסוכים בין אדם לחבירו האט עס אויכעט א מקום, ס'איז אזוי ווי די חיצוניות אזוי ווי ס'איז דא די פנימיות פון די מחנה איז די חיצוניות פון דעם אינדרויסן מען גייט ארויס האט עס אויכעט א פעולה. איז וואס איז עס אויב א מענטש זינדיגט פאר א צווייטן, מכל חטאת אדם, קען מען טייטשן מענטשליכע חטא, ס'הייסט בין אדם לחבירו, ואשמה הנפש ההיא, והתודו און ער איז מודה, אדער קען דאך אויך, מ'געפינט אויס אן א הודאה, אבער דער פסוק איז מצייר בדרך הודאה, דארף ער ברענגען, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו, פשוט פשט, דא אין מדרש גאנץ אנדערע פשטים אבער די פשוטע פשט קען מען טייטשן דארף צאלן פאר דעם וואס ער האט בא'עוול'ט אדער גע'גנב'עט אדער עפעס אזוי צאלט ער און ער גיבט צו נאך א חומש. יעצט הייבט זיך אן א אינטערעסאנטע זאך אמאל דא א מענטש וואס האט נישט קיין גואל האט נישט וועם ער זאל צאלן געווענליך צאלט מען אדער פאר אים אדער פאר זיין גואל א קרוב ווייל ער האט נישט דא וועם דעמאלטס געבט מען עס פאר די כהן און חוץ דעם ברענגט און חוץ דעם ברענגט מען א איל הכפורים אשר יכפר בו עליו עס הייסט אזוי ווי א אשם א קרבן אשם מ'קען טראכטן צו פריער איז אויך געווען א קרבן אשם על כל פנים דאס א זאך נאכדעם דא צוויי פסוקים וואס איז שווער צו פארשטיין סיי על פי פשט סיי אין די מדרש איז נישט קלאר וואס ס'מיינט ואיש כל תרומה אשר יקריבו לכהן לו יהיה ואיש את קדשיו לו יהיה עקטשלי דאס איז עפעס א סארט מתנות כהונה ס'מאכט זיך א מענטש געבט א תרומה פאר די כהן גייט עס צו די כהן איז נאך הוספות זאכן וואס גייען צו די כהן אשר יתן לכהן לו יהיה. יעצט איז דא א סוטה, וואס איז א סוטה? א סוטה אין די פסוק, איך זאג פשוט פשט, להלכה איז דא גאנץ מסכת סוטה מעיין צו זיין, פשוט פשט, א מענטש כי תשטה אשתו, אבער למעשה אונז ווייסן דאך נישט כי תשטה אשתו, סאו מ'דארף געדענקן, די פסוק לייגט אראפ אלע צדדים, שכב איש אותה ונעלם מעיני אישה ונסתרה, דאס איז איין צד, דאס איז בעצם וואס ער טראכט, וואס דער מענטש טראכט, איז מילא דאס קען זיין רוח קנאה וקנא את אשתו און טאקע נטמאה אבער קען דאך זיין די זעלבע רוח קנאה והיא לא נטמאה דאס איז בעצם די דילעמע אויף וואס ס'שטייט די גאנצע פרשה מאכט זיך א מענטש האט א קנאה פאר זיין ווייב און אמאל איז טאקע געווען נסתרה והיא נטמאה און אמאל והיא לא נטמאה איז וואס קען מען טון? ברענגט די מענטש א קרבן א קרבן שעורים לייגט נישט אויף דעם קיין שמן ווייל ס'איז נישט קיין מנחת ס'איז א מנחת חוטא. און דא זענען אונז מגלה א אינטערעסאנטע זאך וועגן מנחות און אפשר וועגן קרבנות באופן כללי וואס האט נישט געזען מפורש ביז יעצט אז ס'זעהט אויס אז א מנחה קען אויך העלפן כדי מברר זיין מ'קען זאגן באקומען נבואה רוח הקודש אסאך מאל פרעגט מען פארוואס זענען אלע קרבנות ס'דא אסאך סיבות איינע פון די סיבות איז כעין סוטה ס'גייט מברר זיין מ'גייט אויסגעפונען אזוי ווי די חושן איז מברר די אמת און אזוי ווייטער יעצט וואס טוט מען מ'נעמט די מים מים קדושים מ'לייגט אריין וואסער מיט די עפר אין די מים אין א כלי, און די עיקר דאס דאס גייט זיין די די פעולה וואס גייט טון אבער וואס גייט די כהן טון וואס איז די ווארט וואס ער טוט? ער נעמט די אישה און ער איז איר משביע, וואס הייסט משביע? אז ער מאכט איר מקבל זיין א שבועה, וואס מיינט א שבועה? אלע שבועות גייען בעצם אזוי, דא איז א פירוט אויב מ'פירוט ווי ס'גייט ארבעטן מיט די גאנצע זאך פון די וואסער, אבער וואס הייסט א שבועה? א שבועה הייסט איך זאג צו אז איך שווער אז איך האב נישט אזוי געטון, אויב איך האב אזוי געטון זאל איך ווערן נענש, אזוי ווי אויף ענגליש זאגט מען damn me, אדער אויף אין די תורה איז דא אסאך וועגן ארור און אזוי ווייטער, דאס איז בעצם די זאך, און די תורה לייגט עס צו, צונעמט די אלע שטיקלעך איינס ביי איינס, זאגט אם לא שכב איש אותך איז גוט, ואת כי שטית, דעמאלס שטייט והשביע בשבועת האלה, אלה מיינט א קללה, זי שעלט כאילו זיך, אדער דער כהן שעלט איר און זי זאגט אמן, יתן השם אותך לאלה, און ער זאגט בדיוק וואס גייט געשען, בתת ירכך נופלת ואת בטנך צבה דורך די מים, און די אישה זאגט אמן, זי איז מקבל אויף זיך די שבועה, און מען טוט די מעשה, מען געבט איר צו טרינקען די וואסער, און ס'געשעט טאקע לויט די שבועה וואס איז געווען בשעת דעם איז מען מקריב די קרבן נאכדעם ווערט נתברר די אמת, און אזוי די תורה זאגט אויב ס'איז טאקע געווען אמת דעמאלטס ובאו בה, און אויב נישט איז ונקתה אזוי ווי שטייט הנקי ונזרעה זרע ס'הייסט זי גייט צוריק צו איר מאן, פונקטליך וואס ונזרעה זרע זאגט חכם גמרא זאגט אז ס'ווערט א ברכה, מ'קען טראכטן על כל פנים עס ווערט בארעכטיגט פון די באשולדיגונגען וואס די מאן האט איר באשולדיגט, און אזוי פירט אויס די תורה, זאת תורת הקנאות, אז אמאל איז דא תשטה ונטמאה, אדער אז רוח קנאה וקנא את אשתו, אין אנדערע ווערטער והיא לא נטמאה, און דעמאלטס וועט מען מאכן כל התורה הזאת, ונקה האיש מעון, האט נישט קיין טענות, אויב האט זי טאקע געטון תשא את עוונה פארוואס זי האט זיך טאקע מתייחד געווען, זי האט געטון עפעס ראנג ער זאל איר חושד זיין, והאשה ההיא תשא את עוונה.